הייב מיר אן בעזרת השם יתברך מסכת שבת דף ה', אונז האלט מיר שוין די אכטע שורה פון אויבן, הגם ס'איז אינמיטן א סוגיא, אבער מ'האט עס צוטיילט ווייל ס'הייבט זיך אן פון דאס ניי, מ'וועט נאכאמאל איבערגיין די קשיא וואס די גמרא פרעגט, אין די משנה שטייט אז דער ארעמאן שטייט אינדרויסן, פשט העני את ידו לפנים, ער קומט מיט א קערבל דער יונגערמאן, די ארעמאן און ער דארף ער בעט צדקה און ער לייגט עס אריין אין די הענט פונעם בעל הבית איז ער חייב ווייל ער האט געמאכט עקירה מיט הנחה אדער לאמיר זאגן בעל הבית זאגט ס'שטייט אינעווענדיג מיט א חלה און די ארעמאן נעמט עס ארויס ער לייגט עס ארויס אינדרויסן איז ער חייב ווי די גמרא האט געפרעגט געוואלד און געשריגן עקירה און הנחה דארף זיין פון א מקום חשוב אלעס וואס די תורה לאזט נישט טון איז אלעס אויף די דרך העולם, א מענטש לייגט געווענליך נישט אראפ א זאך אויף א זאך אויף א פלאץ וואס איז ווייניגער ווי ד' טפחים אויף ד' טפחים, דארף דאך זיין א מקום חשוב, נו ווי איז מען חייב? אלא אמר ר' זירא די אכטע שורה דף ה, אלא אמר ר' זירא הא מני ווער איז די שיטה פון די משנה, דאס איז אחרים היא, דאס איז א תנא וואס מען רופט אים אן אחרים, דער הייליגער ר' מאיר רופט מען אן אחרים, דתניא ווייל מ'לערנט אין א ברייתא, אחרים אומרים אחרים זאגן, א מענטש ווארפט א זאך אין גאס, שבת קודש, און א צווייטער כאפט עס, ווענדט זיך, עמד עמד במקומו, דער מענטש וואס כאפט עס שטייט אויפן פלאץ און ער כאפט עס וקיבל, דעמאלס איז דער וואס ווארפט עס חייב. ווייל די עקירה און די הנחה איז געשען געווארן דורך אים. איך שטיי פלעין אזוי מיט מיינע הענט, יענער ווארפט אריין אין מיין הענט א זאך, פון וועמענס כח איז געגאנגען די הנחה? פונעם ווארפער. וואס טוט זיך עקר ממקומו, דער דער מענטש לויפט אקעגן דעם חפץ און ער כאפט עס וקיבל, איז פטור. איז ער פטור פארוואס ווייל ווייל קיינער האט נישט געמאכט די גאנצע מלאכה דער ערשטער האט געמאכט די עקירה און דער צווייטער האט געמאכט די הנחה איז די גמרא מסביר דעם ערשטן חלק אין די ברייתא עמד במקומו וקיבל חייב אז א מענטש שטייט אין גאס און איינער ווארפט אים אריין אין די הענט א באל איז דער ווארפער חייב פארוואס הא בעינן ס'דארף דאך זיין הנחה על גבי מקום ד' על ד' דארף דאך מאכן די הנחה אויף א מקום ווי מ'לייגט אראפ זאכן און די הענט איז דאך נישט קיין ד' טפחים, אלא וליכא ס'איז דאך נישט דא, אלא שמע מינה איז געדרינגען אז אחרים האלט לא בעינן מקום ד' על ד', ס'פעלט נישט אויס מקום ד' על ד', פרעגט די גמרא ודילמא, לאמיר שוין זאגן אז די משנה איז אחרים, אבער דא זעה איך נאר אז א סברא אז הנחה הוא דלא בעינן ד' על ד'. אראפצולייגן די חפץ פעלט נישט אויס אז ס'זאל זיין א מקום חשוב, אבער הא עקירה בעינן, האט מען שוין געהאט אויבן אזא סברא, מ'האט געזען ביי ר' עקיבא, אז מ'קען מאכן א חילוק צווישן די אנהייב פון די מלאכה און די סוף פון די מלאכה, אז אנהייב פון די מלאכה איז לכאורה דארף מען יא האבן א ד' על ד', די אראפלייגן. איז שוין ווי ס'איז אראפגעלייגט געווארן, סאו אז איך זעה אז אחרים האלט אז ווען א מענטש ווארפט א זאך און ס'פאלט אריין צו איינעמ'ס הענט איז חייב, אבער זעהסט נאכנישט אז אחרים וועט האלטן אז מ'נעמט ארויס א חפץ פון א מקום וואס איז נישט ד' על ד' למעשה די משנה געבט דיך א פאל אז דער ארעמאן דער דער בעל הבית שטייט אין די הויז מיט א חלה און דער ארעמאן נעמט עס ארויס פון זיין האנט ווי זעהסטו אז אחרים האלט אזוי? און די גמרא זאגט והנחה נמי. לאמיר זאגן הנחה איז אויך ער וועט האלטן אז די אחרים וועט האלטן אז ס'פעלט נישט אויס ד' על ד' אבער דילמא דפשיט כנפיה ווי זעסטו אז ווען א מענטש ווארפט און א צווייטער כאפט עס אז עס רעדט זיך מיט די הענט אפשר רעדט זיך אז ער האט עס געכאפט מיט זיין קלייד ס'איז שוין א ד' על ד' ער האט געגעבן א שפרייט אויס זיין ציצה. דפשיט כנפיה וקיבלה דאיכא נמי הנחה און ווערט צוריק שווער די קשיא מתניתין מני ווער איז דער תנא וואס האלט אז ס'דארף נישט זיין מקום ד' על ד' אמר רב אבא וועט רב אבא וועט רב אבא פרובירן א צווייטן תירוץ מתניתין די משנה רעדט זיך כגון די ב"ח טוישט אביסל די ווערטער שעקרה מטראסקל ער האט עס אראפגענומען פון א טראסקל והניחה על גבי טראסקל, דאיכא נמי הנחה, נעמען דער בעל הבית שטייט מיט א בעסקעט אין די הויז, העלא? שעיה האט צוגעשטעלט דא א טראסקל, א קוישל, די בעל הבית דאס א ד' על ד', יא? כמעט, איין זייט זיכער. ד' טפחים. קיצור, ער שרייבט א ד' על ד', און ער נעמט ארויס פונעם הענט פונעם בעל הבית און ער לייגט עס אריין ברשות הרבים, אויכעט בטראסקל. דעמאלטס מאכט ער טאקע א געהעריגע, א געהעריגע עקירה מיט הנחה. פרעגט די גמרא אבער אין די משנה שטייט נישט אזוי, שטייט דאך פשט העני את ידו והוציא מידו והא ידו קתני. און זאגט די גמרא נו נו, תני, זיי מסביר אין די משנה, טראסקל שבידו. ניין די גמרא נישט צופרידען, תלמוד בבלי, אויסקוועטשן אלע זייטן, הניחא, התינח טראסקעל ברשות היחיד, אקעי, וואס זאגסטו אייזיק אז די משנה רעדט זיך אז וואס? אז דער בעל הבית שטייט מיט א טראסקעל אין די הויז, פיין, דאס שטימט, אבער דער טראסקעל ברשות הרבים שטימט נישט, ווייל ס'ווערט אויס רשות הרבים, ווייל דער טראסקעל איז א. ווערט שוין ווערט שוין אז ער לייגט אריין אינעם טראסקעל אינעווענדיג הניחא התינח טראסקעל ברשות היחיד צינד האט טאקע געמאכט אן עקירה און האט געמאכט אן הנחה פון ער איז אין דער רשות היחיד געהעריגע ד' על ד' אלא טראסקעל שברשות הרבים וואס שטייט אין די הענט פון די ארעמאן הייסט דאך שוין נישט רשות הרבים רשות היחיד הוא נו א מענטש טראגט ארויס פון אום שבת פון א רשות היחיד צו א רשות היחיד איז ער נישט חייב די משנה רעדט זיך דא דאך חייב חטאת, און איז חייב פון א... ער איז נישט דורכגעגאנגען, ער האלט זיך דעם טראסקל דארט, ביים רשות היחיד. און ער לייגט עס אריין, דער זעלבער ארעמאן, ער לייגט ארויס און אריין. יעצט וועט מען זאגן לימא מיר וועלן זאגן אז די משנה גייט דלא כרבי יוסי ברבי יהודה, דתניא ס'איז געווען א ברייתא רבי יוסי ברבי יהודה אומר נעץ קנה ברשות הרבים. א מענטש שטעלט אוועק א פאול, ברשות הרבים, ובראשו אויפן פאול, אויפן שטאנג, לייגט ער א טראסקל, דער טראסקל איז גרויס לכל הפחות ד' טפחים אויף ד' טפחים, יא? און וואס טוט זיך זרק אז דו ווארפסט אריין א חפץ פון גאס אין דעם, לאמיר זאגן א בעסקעט באל, דעם בעסקעט פונעם, פונעם, ער ווארפט אריין דעם באל אינעם בעסקעט. מ'האט געפרעגט אמאל איינער פון די פון די גדולים צו מ'מעג שפילן שבת בעסקעטבאל, מזל געווען, האט ער געפרעגט פארוואס קען מען נישט אריינלייגן דעם באל פאר שבת אינעם אינעם בעסקעט, נישט קענט כאפן וואס די זאך איז, אויף וועם פארציילט מען עס? ר' חיים, זיי געזונט און שטארק, איך בין זרק ונח, זרק ונח על גביו חייב, איז ער חייב אויף הוצאה, ני, ווייל דאי כרבי יוסי ברבי יהודה, אז מיר וועלן זאגן אז די משנה גייט ווי רבי יוסי ברבי יהודה. אז וואס? קומט דאך אויס זייער שווער פשט בעל הבית את ידו לחוץ ונתן לתוך ידו של עני אמאי חייב, פארוואס זאל ער זיין חייב? אויב די משנה רעדט זיך פון אזא זאך אז דו לייגסט אריין אין א טראסקל איז דאך מרשות היחיד לרשות היחיד קא מפיק. סאו לכאורה מוז איך זאגן אז וואס אז די משנה קריגט אויף רבי יוסי בר רבי יהודה ווייל רבי יוסי בר רבי יהודה זאגט אז וואס אז א פאול מיט א טראסקל איז א רשות היחיד און ממילא ווערט דאך שווער פארוואס דער בעל הבית לייגט ארויס פון זאגט די גמרא ניין אפילו תימא רבי יוסי בר רבי יהודה מ'קען זאגן אז זיי קריגן זיך נישט די זעלבע שיטה התם אין די ברייתא דארט רעדט זיך למעלה מעשרה העכער צען טפחים, העכער צען טפחים אין רשות הרבים ווייסט עץ א כלל דאס איז מקום פטור, יא? די גאנצע רשות הרבים איז דאך נאר ביז פֿערציק אינטשעס אַכט און דרײַסיק אינטשעס, העכער דעם אויר רשות הרבים איז מקום פטור. דארט זאגט ר' יוסי אז די סל וואס דו לייגסט אויבן ווערט גערעכנט ווי א רשות היחיד אז דו ווארפסט אריין אין דעם ביסטו חייב. הכא די משנה דא רעדט זיך ווען די סל פון ארעמאן ער האלט עס למעלה מעשרה טפחים. במילא ווערט ווערט גערעכנט דער סל אויכעט אפילו לויט ר' יוסי ברבי יהודה ווי רשות הרבים. אזוי זעצט איין ר' אבא אז די משנה רעדט זיך מיט א טראסקעל, אינעווענדיג אין רשות היחיד רעדט זיך די טראסקעל דאך גוט, און אינדרויסן רעדט זיך עס אונטער צען טפחים איז רשות הרבים, ניין, פרעגט די גמרא קשיא ליה לרבי אבהו, רבי אבהו איז, רבי אבהו פארשטייט נישט ווי קענסטו איינזעצן די משנה רעדט זיך פון א טראסקל, מי קתני טראסקל שבידו, והא ידו קתני, רבי אבהו האט געהאלטן אז די משנה רעדט נאר ממש ידו, ידו של בעל הבית, ער געבט אים עס אין די הענט, חסידישע אידן, געבט עס איבער מיט א טעלער. לייגט מען אין די הענט א חלה, אלא אמר רבי אבהו, האט רבי אבהו געזאגט, איך לערן עס נישט אזוי, כגון ששלשל ידו למטה משלשה, אה! וואס זאגסטו די הענט איז נישט קיין מקום חשוב? אז ער בייגט זיך אראפ, דער ארעמאן, און האלט די הענט ממש לאוערט צו די קרקע, איז דאך עס כאילו וקיבלה, איז דאך עס ממש אזוי ווי די קרקע אליין. קומט אויס. ביידע זייטן, סיי דער ארעם, דער באלאבאס אין די הויז, ער לייגט אים אריין דעם דעם דעם בעסקעט צו בעטן צדקה, ב ב ב בידו, נישט בטראסקל, בידו, אבער ער ער איז לאוערט צו די ערד, ערד איז דאך א מקום חשוב, עס קומט אויס, עס ווערט גערעכנט כאילו דו האסט אראפגעלייגט דעם חפץ אויף קרקע. ניין, פרעגט די גמרא פאר מיר אוועק, דאס שטייט דאך והא עומד קתני, עני עומד בחוץ. ער קריכט אויף די פלאר, העני עומד בחוץ, ווי קומט אן זיינע הענט צו די פלאר? זאגט די גמרא איז נישט געפערליך, מען קען איינזעצן בשוחה, ער בייגט זיך אראפ, אויף אזא אופן, נאכאמאל מנחם, ווען מנחם פארשטייט נישט די גאנצע מ ש, מען דארף פארשטיין וואס זאגט די משנה דא, וואס האלט די משנה, וואס האלט דער תנא, לייגן אין די הענט פון אים, דאס איז דאך נישט קיין קיין מקום חשוב, אדער ואיבעית אימא בגומא ער שטייט אין א גריב אין פארנט פונעם חצר,

פרעגט די גמרא אמר רבא איכפל תנא לאשמועינן כל הני, מען נישטערט אלע סארטן וועגן דער עני עומד בחוץ בעל הבית בפנים אויף אזא מין העטעך פעטעך מעשה א ננס, אלא אמר רבא שוין שוין שוין מען גייט שוין בלייבן מיט דעם תירוץ, ידו של אדם חשובה לו כד' על ד'. כ'האב געמיינט זיכער איינער וועט צוטרעפן. די גאנצע זאך אז א מענטש לייגט אראפ א זאך ברשות הרבים אויף א פאול הייסט נאך נישט כאילו ער האט געטראגן א העמד אהין ווייל ס'דארף זיין א מקום ווי מ'לייגט אראפ זאכן. א מענטש לייגט אראפ א זאך לכל הפחות אויף א דף פון פון פון פון ד' טפחים אויף ד' טפחים. אבער די הענט איז דאך אויך א פלאץ ווי מ'לייגט זאכן. די הענט איז א מקום חשוב. זייער שיין. וכן כי אתא רבין ווען רבין איז געקומען צו פארן פון ארץ ישראל קיין בבל אמר האט ער געזאגט אז די חכמים פון ארץ ישראל זאגן נאך בשם רבי יוחנן ידו של אדם חשובה לו כד' על ד' ברוך השם און ווייסן מיר שוין דער תנא פון די משנה ווי פינקל ביסט האלט זיך ס'איז נישט רבי עקיבא ס'איז נישט רבי און ס'איז נישט אחרים ס'איז הכל בכל מכל יעדער איז מודה אז מ'לייגט אריין אין די הענט הייסט עס געטראגן נאר אז מען רעדט שוין פון א פסק פון רבי יוחנן, נעמען מיר פאר נאך א פסק פון רבי יוחנן, אמר רבי אבין אמר רבי אילעאי אמר רבי יוחנן, זרק חפץ, איינער געווארפן א חפץ ברשות הרבים, אדער פון איין רשות צום אנדערע רשות, ונח בתוך ידו של חברו חייב. נו, פרעגט די גמרא מאי קא משמע לן, וואס וויל מיר רבי יוחנן דא לאזן הערן? אז ידו של אדם חשובה לו כד' על ד', אז די הענט הייסט ווי ד' על ד', דאס הייסט חייב, עקירה מיט הנחה, והא אמרה רבי יוחנן חדא זימנא, רבי יוחנן האט דאך שוין געזאגט, ענטפערט די גמרא ניין א מורא'דיגע חידוש, מהו דתימא איך וואלט געקענט מיינען ווען רבי יוחנן וואלט דיר נאר געזאגט די חלק המשנה אז די הענט ווען מען געבט זיך איבער איינער צום צווייטן הני מילי דאס איז היכא דאחשבה הוא לידיה ווען ער איז מחשיב זיין הענט ער לייגט עפעס אריין אין די הענט ער נעמט עס ארויס פון די הענט ווייזט ער דיך אז וואס אז די הענט איז וואס. א מקום חשוב, אבל היכא דלא אחשבה הוא לידיה, ער האט אים עס נישט אריין געלייגט אין די הענט, נאר וואס דען, ער האט געווארפן א זאך, ס'איז צופעליג געלונגען אין איינעמ'ס הענט, אימא וואלט איך געקענט מיינען דא איז נישט קיין הנחה, דא דארף יא זיין מקום ד' ד' לא, קא משמע לן האט ר' יוחנן נאך א הלכה אז ווען מען ווארפט א זאך און ס'פאלט אריין אין א הענט, הייסט די הענט א מקום חשוב, אז ס'איז געווארן אן הנחה, דער מענטש וואס האט געווארפן דער ווארפער איז חייב. איז נאך אמאל רבי יוחנן האט געזאגט פשט אין די משנה אגב נאך א הלכה פון אמר רבי אבין אמר רבי אילעאי אמר רבי יוחנן האבן מיר נאך א הלכה פון אמר רבי אבין אמר רבי אילעאי אמר רבי יוחנן וואס טוט זיך א מענטש ווארפט א חפץ און א צווייטער כאפט עס ווענדט זיך מ'האט שוין געהאט פריער עמד במקומו וקיבל אויב איך שטיי אויף מיין פלאץ און ס'פאלט מיר אריין אין די הענט איז דעמאלס דער ווארפער איז חייב פארוואס ווייל פון זיין ווארף איז געשען וואס יעקב יוסף די הנחה עקירה זיכער עקירה איז אלס דער ווארף די הנחה עקר ממקומו אויב ער לויפט אים אקעגן און ער כאפט דעם באל, איז דאך וקיבל האט ער געמאכט א פרישע כח, און ער האט געמאכט די הנחה איז פטור. תניא נמי הכי מ'ברענגט א ברייתא אחרים אומרים דער תנא אחרים זאגט, עמד במקומו וקיבל, אויב א מענטש ווארפט עפעס און א צווייטער שטייט אויפן פלאץ און ער כאפט עס איז חייב דער ווארפער איז חייב, עקר ממקומו אויב דער כאפער לויפט אים אקעגן און ער כאפט עס וקיבל פטור. קוק א מורא'דיגע חידוש בעי ר' יוחנן, וואס טוט זיך זרק חפץ, א מענטש ווארפט א חפץ, ער ווארפט ארויף א באל, אייזיק, ונעקר הוא ממקומו, און דער ווארפער לויפט אקעגן די חפץ וואס ער האט געווארפן און ער כאפט עס צוריק וחזר וקיבלו, מהו, צו ער האט געמאכט אן עקירה מיט הנחה, נו פרעגט די גמרא מאי קא מבעיא ליה, וואס איז די שאלה? אוודאי. ער האט דאך עס געווארפן, ער האט עס געכאפט. אמר רב אדא בר אהבה כ'וועל דיר מסביר זיין. שני כוחות באדם אחד קא מבעיא ליה. ר' יוחנן וויל וויסן וואס טוט זיך ווען דער מענטש מאכט די עקירה מיט די הנחה דורך צוויי עקסטערע כוחות. צו זאג איך אזוי, שני כוחות באדם אחד כאדם אחד דמי, ס'הייסט ווי איין מענטש, וחייב. געב א קוק. ווען דו ווארפסט א זאך. און א צווייטער כאפט עס, דו האסט געמאכט די עקירה מיט די הנחה, אז ס'פליעט אריין מיט מיט דיין ווארפן, פליעט עס אריין צו יענעם. אבער ווען דו ווארפסט א זאך און דו לויפסט עס קעגן און דו כאפסט עס, איז דאס א עקסטערע מעשה. די ערשטע ווארפן האט נישט געמאכט די הנחה, די ערשטע ווארפן מאכט די עקירה, און דו לויפסט אים אקעגן און דו מאכסט א הנחה. צי איך זאג אז למעשה די איין מענטש האט עס געטון, או דילמא ניין. כשני בני אדם דמי, ס'איז אזוי ווי צוויי מענטשן, ווייל דאס איז, כ'ווייס נישט, אדער ס'איז איין מענטש, אבער דאס איז נישט די וועג וויאזוי מ'מאכט עקירה מיט הנחה. ופטור, כ'הער נישט? טאמער ער שטייט אויף איין פלאץ לכאורה די זעלבע זאך, ווייל ס'פון זיין עקירה געשען די הנחה, אבער די ספק פון ר' יוחנן איז ונעקר, ער לויפט אקעגן. די גמרא ווייסט טאקע נישט תיקו, די שאלה בלייבט א שאלה. אז מען רעדט שוין פון הלכות פון רבי יוחנן, נעמען מיר פאר נאך אביסל הלכות פון רבי יוחנן. אמר רבי אבין אמר רבי יוחנן, וואס טוט זיך א מענטש שטייט ברשות הרבים און איז זייער דארשטריג, און ער זעט ווי עס רינט אראפ וואסער פון איינעמ'ס פון איינעמ'ס גאדער פון איינעמ'ס דאך, און ער שטעקט אריין די הענט, און ס'רינט אריין וואסער אין די הענט און ער נעמט ארויס די וואסער, הכניס ידו לתוך חצר חבירו וקיבל מי גשמים והוציא חייב. איז ער חייב א חת ס פארוואס זיי געמאכט א קיר אין אפאר נאך געפרעגט די גמור ניין אין אין דער מישן מיר געהאט פארקערט מאסקעלע רב זייער מאלי היט אין אוי חוואי רוי מאלי היט אין אוי שומעים וואס זיי מיר געהאט וואס זיי מיר געהאט אין דער מישן וואס זיי מיר געהאט אין דער מישן אז איך שטעק אריין מיין הענט ברשות ברשות היחיד, און דער דער עושר דער בעל הבית געט מיר אריין א חלה אין די האנט, און איך נעם עס ארויס בין איך חייב? ניין, ער האט געמאכט די עקירה, און איך מאך די די הנחה, איז פארוואס ווען איך לייג אריין מיין הענט און ס'קומט אראפ רעגן וואסער פון הימל, און איך נעם עס ארויס, בין איך חייב? איך האב דאך נישט געמאכט די עקירה, ס'איז דאך אריינגעקומען א זאך אין מיין האנט. מה לי הטעינו חבירו, מה לי הטעינו שמים, למעשה ביידע פעלער איהו לא עביד עקירה, ער האט דאך נישט געמאכט די עקירה. גמרא ביסט גערעכט. אויף אזא פאל אז א מענטש שטעקט טאקע אריין די הענט און ס'רינט אריין רעגן וואסער ער נעמט ארויס איז ער נישט חייב. מ'דארף זאגן אז ר' יוחנן האט אנדערש געזאגט, לא תימא וקיבל, זאג נישט וקיבל אלא קלט, ער האט גענומען רעגן וואסער. האט עס גענומען, וויאזוי קען מען נעמען, לאמיר זאגן ער האט געלייגט די הענט, ער האט אפגעשטעלט די וואסער וואס רינט, איז ער געווארן א, איז ער געווארן א א באבל אין זיין הענט, און ער האט ארויסגענומען, וקלט, דאס איז אנדערש פרעגט די גמרא נא אבער והא והא בעינן עקירה מעל מעל גבי מקום ד' על ד' וליכא נישט גענומען פון די הענט, כ'האב נישט געפאלגט די משל, ווי האט ער דאס געמאכט?

ביז דער געריכט. ניין, ווייל הענט האט מען דאך שוין געשמועסט פריער איז שוין דער אידעם וואס פרעגט די גמרא דארף זיין א מקום חשוב ד' על ד' מ'איז שוין געבליבן דא אז אז אז הענט איז גוט הענט א מקום חשוב נישט פון די הענט ארויסגענומען הכה בידו נו זאג זאג. ער געמאכט אויף אזא אופן נישט פון די הענט ארויסגענומען. יאנקי וואס איז פשט? ער געלייגט די הענט אזוי, אויף אויפגעשטעלט די רעגן וואסער.

אז ס'רינט און ס'איז נישט געבליבן שטיין איז דאך עס נישט קיין עקירה, א עקירה דארף זיין פון א שטייעדיגע פלאץ, ענפערט די גמרא, איך וועל זיך אלעס ענפערן כדאמר רבא, די ב"ח איז גורס כדאמר רבה, בכותל משופע, רבה האט ביי א אנדערע פלאץ ביי א קשיא איינגערעדט ביי א שיפע וואנט, הכא נמי וועל איך דא אויך איינזעצן בכותל משופע וואו די רעגן וואסער האלט זיך אביסל, אז ס'האלט זיך ווען דו מאכסט אן עקירה דעמאלט זאגט ר' יוחנן אז איינער שטייט ברשות הרבים און ער שטעקט אריין די הענט אין רשות היחיד און ער נעמט ארויס רעגן וואסער איז ער חייב חטאת ווייל ער געמאכט אן עקירה און ער געמאכט א הנחה אבער אויב איז די רעגן וואסער רינט אריין אין זיין הענט אדער לאמיר זאגן אדער לאמיר זאגן אפילו ער לייגט עס אריין אויף אזא פאטענט אין זיין הענט אבער נישט פון קיין ד' על ד' איז טאקע נישט חייב. נו והיכא איתמר דרבה מענין לענין, דו זאגסט מיך אזוי ווי רבה האט געענטפערט עפעס א קשיא בכותל משופע, די זעלבע תירוץ וועל איך ענטפערן דא, וואו האט רבה גענוצט די תירוץ פון כותל משופע פון א שיפע וואנט, אהא דתנן, א משנה אין עירובין דף ה' עמוד ב', מענינא דיומא מ'גייט דאך ליינען די מגילה היה קורא בספר רש"י זאגט כל הספרים שלהם עשויים כמגילה מ'גייט דאך ליינען די מגילה אלע ספרים אלע אלע זאכן געווען אזעלכע פארמעט מענטש שטייט אינדרויסן על האסקופה אינדרויסן פון די הויז איז דא אסאך מאל אזא באנק נישט א באנק, אזא אזא סטעידזש, א בימה, וואס דארט געווענליך זיצן די סוחרים און זיי פארקויפן סחורה, ס'ווערט נישט גערעכנט ווי א רשות הרבים ווייל מענטשן וואקן דאך נישט דארט, מענטשן וואקן ס'איז רשות הרבים, ס'באלאנגט פאר די רבים, אבער ס'איז נישט קיין רשות הרבים מן התורה, ווייל דארט זיצט מען דאך און מ'פארקויפט די סחורות, ווערט אנגערופן יענע חלק א כרמלית, ס'איז נישט קיין רשות היחיד, ס'איז נישט קיין, א מענטש שטייט אינדרויסן, ער זיצט אויפן אסקופה, און האלט אינמיטן ליינען א ספר, ער ליינט די מגילה, איך ווייס נישט וואס, ונתגלגל הספר מידו, ס'האט זיך ארויסגעראולט די פארמעט פון זיין האנט, און ס'איז אנגעקומען צו רשות הרבים. איין, איין עק איז אין זיינע הענט, איין עק איז אין זיינע הענט, און איין עק, אים אַז אַ, אַז אַ, אַז אַ, אַ פֿלי אַרױס די מגילה פֿון זײַן הענט, אײנס איז אין זײַן הענט, איז די הלכה, גוללו, מן התּורה מעג מען טראָגן פֿון רשות הרבים צו אַ כּרמלית, און מן התּורה מעג מען טראָגן פֿון אַ רשות היחיד צו אַ כּרמלית. וואס די חכמים זאגן אז מען טאר נישט ווייל איך האב מורא אז דו'סט נאך טראגן צו א רשות היחיד איז דא גוללו אצלו וויבאלד דו האסט נאך א חלק אין דיין הענט גוללו אצלו מעגסט עס ארויף ארויף ארויף נעמען צו דיר וואס טוט זיך היה קורא בראש הגג ער שטייט אויף א דאך אלע דעכער זענען רשות היחיד ווייל איך זאג אז די ווענט וואס קומען אראפ פון אונטן גייען כאילו ארויף אויב עס האט זיך אראפגעקוילעט א מגילה פון א דאך, נישט צו קיין כרמלית, פון א רשות היחיד צו א רשות הרבים, דאס איז שוין א פראבלעם, איז די מנהג איז אווער דא איז די הלכה אזוי, עד שלא הגיע לעשרה טפחים, אויב די פארמעט איז נאכנישט אריין אין די צען טפחים, אז מען האט שוין געשמועסט אז רשות הרבים נאר צען טפחים אין רשות הרבים איז רשות הרבים, העכער צען טפחים איז שוין מקום פטור, איז הופכו על. נאכאמאל, איז גוללו אצלו. ס'איז מקום פטור קענסט ארויף ציען. אויב איז אריין אין רשות הרבים, אין רשות הרבים הופכו, הופכו על הכתב, דריי עס איבער אז ס'זאל נישט זיין קיין בזיון, אזוי לאז עס ביז מוצאי שבת, והוינן בה מ'פרעגט דארט אין מסכת עירובין, אמאי הופכו על הכתב, פארוואס דארף ער עס איבער דרייען אויף כתב, פארוואס דארף ער אזוי איבער לאזן הא לא נח? ס'איז דאך נישט געווען נח, ער קוילערט זיך אראפ, ס'איז נאך נישט געווען קיין, אז דו שלעפסט ארויף גייסטו נישט מאכן קיין עקירה יעצט, איז אויף יענץ ענטפערט די גמרא דארט, ענטפערט ואמר רבא בכותל משופע, אז ס'איז יא געווען, אז ס'איז נישט א גראדע וואנט וואס, וואס, וואס גייט נאך, דעמאלטס מעגסטו עס יא ארויף שלעפן, איז די זעלבע תירוץ קען איך זאגן דא, וואס רבי יוחנן זאגט אז א מענטש לייגט אריין א הענט אין רשות היחיד און ער נעמט ארויס רעגן וואסער, איז מוז דאך זיין בכותל. פארוואס ווייל ס'מוז זיין מקום ד' על ד' איז ס'מוז זיין כותל משופע אז ס'זאל זיין אן עקירה אבער די גמרא זאגט ניין דאס האט געקומט איינס צום צווייטן אימור דאמר רבה רבא רבה בקיצור אימור דאמר רבא ווען זאגט רבא אז א זאך וואס גייט אויף א שיפע וואנט הייסט כאילו איז שוין מונח בספר א ספר וואס ליגט אויף א שיפע וואנט דעביד דנייח אבער ווי קענסטו זאגן ביי וואסער מים מי עבידי דנייחי מים שטעלט זיך נאר אפ ווען ס'ליגט אין א כלי, מים שטעלט זיך נישט אפ ווען ס'איז א שיפע, ממילא איז דאך ווייטער שווער די קשיא וויאזוי קען זיין דער רבי יוחנן זאגט אז איינער לייגט אריין א הענט פון רשות הרבים צו רשות היחיד און ער נעמט רעגן וואסער, איז ער חייב, אלא אמר רבא מ'מוז טאקע זאגן כגון שקלט מעל גבי גומא, א מענטש איז דארשטיג אין רשות הרבים שבת, ער שטעקט אריין די הענט און ער זעט ס'רעגנט און ס'איז דא א גריבעלע דארט אין רשות היחיד און ער נעמט ארויס, ער נעמט ארויס פונעם גריב אויף רשות הרבים איז חייב. די פרעגט מנחם גומא פשיטא וואס האט רבי יוחנן מחדש געווען אז מ'טראגט שבת איז מען חייב האט די גמרא א שיינע חידוש דאס וואס הייסט דאך א גריב מיט וואסער די וואסער פון אויבן איז רוהט וואסער שווימט זיך וואסער איז דאך נישט קיין סטאלעט נישט אז עס טראפט א גאנצע זאך, אז דו האסט א שיסל וואסער, די אונטערשטע וואסער איז מים, איך וואלט געקענט מים על גבי מים לאו הנחה היא. עס איז נישט קיין סטאבילע זאך, עס איז א זאך וואס איך האב עוקר געווען, קמשמע לן קומט רבי יוחנן זאגן יא, עס שווימט א טעפעלע וואסער און דו נעמסט ארויס וואסער פון דארט, האסט געמאכט אן עקירה, יא א שטיקל חידוש מנחם יא. זייער שיין. ואזל רבא לטעמיה, און רבא גייט נאך א טעם ווי ער זאגט ער איז טעם ווייל דאמר רבא, מים על גבי המים היינו הנחתן. וואסער קומט צו ליגן אויף וואסער. אפילו ס'איז טאקע נישט סטאבאליזירט, ער רוקט זיך אבער דאס איז די וועג וויאזוי מ'לייגט אריין וואסער אין א כלי. במילא קומט אויס אז דו מאכסט אן עקירה שבת, האסטו געמאכט עקירה. אבער ווען א ניסעלע שווימט אויף וואסער, און דו נעמסט ארויס א ניסל וואס שווימט אין א טעפעלע וואסער פון רשות היחיד צו רשות הרבים, אגוז על גבי מים לאו היינו הנחתו. דא האסטו נישט געמאכט קיין עקירה, וואס זאגט די תורה? סטאפט זיך נישט, נאר ס'גייט ווייטער און ווייטער. לאמיר דיך פרעגן אזא שאלה מנחם, סאו נאכאמאל. אויב א ניסעלע שווימט אין וואסער, און דו נעמסט ארויס די ניסעלע פון די וואסער און טראגסט עס ארויס ברשות הרבים? האלאו! איינער האט נאכאויס זיך גערעדט צו די קעמרע? יעקב יוסף! ממש א א כ'וואלט שוין משלוח מנות אז יעקב יוסף מער אריינקומען. וואס נאך דארף איך פורים? וואס נאך דארף איך? משלוח מנות, זיי שוין געשיקט משלוח מנות. נו? איז פטור. יא. און לאמיר דיך פרעגן יעצט, א ניסל ליגט אין א כלי און די כלי שווימט אין וואסער אין א כלי, און איך נעם ארויס פון די ניס. סאו וויאזוי קוקסטו דאס אן מנחם? די ניסל ליגט דאך אין די כלי. אבער די גאנצע כלי איז דאך נישט קיין איז דאך א שווימער. איז בעי רבא אגוז בכלי וכלי צף על גבי מים. און ער נעמט ארויס די ניסל פון די כלי און ער מאכט א און ער טראגט אין א צווייטער רשות. צו זאג איך בתר אגוז אזלינן למעשה דער ניסל. ליגט אין א כלי, והא נייח, קומט אויס דו מאכסט אן עקירה, או דילמא ניין בתר כלי אזלינן, איך קוק אויף די כלי און די גאנצע כלי והא לא נייח, ווייל דנייד די גאנצע ק. תיקו די גמרא ווייסט נישט. אינטערסאנטע זאך, וואס עס איז די די שאלה אין הלכות שבת, צו וואסער אויף וואסער רוהט, און צו א ניסל אויף וואסער, עס גייט אויך אריין א צווייטע שאלה, זאגט די גמרא, שמן שצף על גבי יין, אויל, מישט זיך נישט אויס מיט קיין אנדערע משקאות, ווייסטו פון דעם, אידן זענען צוגעגליכן צו אויל, זאגט חז"ל, ווייל די אידישע פאלק איז שוין טויזנטער טויזנטער יאר מישט מען זיך נישט אויס מיט גוים, וויפיל וועסט אונז לייגן אין גלות'ן, די אויל שווימט ארויס אלץ, די אויל מישט, פרוביר עס אויס, מיינע קינדער, נעם אויל מיט וואסער און מיש עס.

כ'האב דא א טעפל, דא ליגט וויין מיט אויל, און ס'קומט א מענטש, א טמא'נער מענטש וואס איז געגאנגען אין מקווה א טבול יום, א טבול יום, ער האט זיך שוין גע'טובל'ט אבער ער דארף ווארטן ביז ס'גייט ווערן הערב שמש, ער האט אנגעטאטשט די שמן, ער האט נישט אנגעטאטשט די יין, איז א מחלוקת, די תנא קמא די חכמים האלטן לא פסל אלא שמן בלבד, נאר די שמן ווערט פסול, די וויין נישט, זיי קוקען עס אן ווי צוויי זאכן, רבי יוחנן בן נורי אומר שניהם מחוברים זה לזה ס'איז איין זאך, סאו די זעלבע זאך וועט זיין לגבי שבת, לויט די חכמים וואס זיי האלטן אז ס'איז צוויי אנדערע זאכן יו נאו, סאו א מענטש וועט אראפ נעמען אויל, האט מען נישט געמאכט קיין עקירה, ווייל ס'שווימט אויף א זאך, ס'איז דאך נישט קיין נישט קיין זאך וואס ליגט אין א כלי, אבער לויט רבי יוחנן בן נורי אז ס'איז איין זאך, איז דאך ס'אזוי ווי וואסער אויף וואסער. אויב מען נעמט אראפ וואסער פון אויבן, האסטו געמאכט אן עקירה. זאגט די הייליגע גמרא, אז מען רעדט שוין פון ר' אבין וואס האט נאכגעזאגט בשם ר' אילעא בשם ר' יוחנן, עמיר האבן נאך א גמרא פון ר' אבין בשם ר' אילעא בשם ר' יוחנן, קומט ר' אבין בשם ר' יוחנן. היה טעון אוכלין ומשקין, א מענטש האט זיך אנגעפאקט די טאשן מיט עסן, ער האט מורא באלד וועט ער נישט האבן וואס צו עסן, קודם האט ער אריינגעפאקט א חלה אין טאש, ער האט נישט אינזין ארויסצוגיין אינדרויסן חס ושלום, מ'טאר נישט טראגן שבת, ער גייט עס ארויסטראגן פון דיינינג רום, אריינטראגן אין שלאף שטוב ערגעץ דארט ער זאל האבן, סאו ווען ער האט עס אריינגעלייגט אין טאש און ווען ער האט געמאכט די עקירה האט אנגעפאנגען צו וואקן, האט ער געמאכט די עקירה מיט די מחשבה נישט ארויסצוטראגן אינדרויסן, דאס זאלט עטס וויסן טייערע טייערע צירות, אז יעדע זאך וואס מ'טוט שבת איז נאר מען נאר חייב מן התורה מלאכת מחשבת, אסרה תורה, אויב דו טוסט עס מיט די מחשבה אז דו ווילסט עס טון, אז דו האסט געמאכט אן עקירה פון דיין דיינינג רום מיט עסן אין טאש כדי צו גיין אין קאך, און למעשה ביסטו ווייטער געוואקט, איז לאמיר זען, טעון אוכלין ומשקין ונכנס ויוצא ער גייט און ער קומט, למעשה איז ער יא ארויסגעגאנגען אינדרויסן, אינגאנצן פארגעסן אז עס ליגט אים א בילקע אין טאש, איז אפילו כל היום כולו אינו חייב, איז ער נישט חייב אויף די טראגן און ברענגען, פארוואס? וויבאלד ער האט נישט געמאכט די עקירה. חוץ עד שיעמוד, אז ער האט זיך אפגעשטעלט שוין איינמאל, און יעצט מאכט ער די עקירה ארויסצוגיין אין גאס בשוגג, איז אויף דעם חייב חטאת. העלא? איך מיין איך פארליר ענק. איך מיין איך פארליר ענק. איך הער נישט. איך פארשטיי נישט די רעדע. שוגג! שוגג! נו? ער האט פארגעסן ס'איז שבת, ער האט פארגעסן אז מ'טאר נישט טראגן. אויב ער סטאפט, און ער גייט יעצט ארויס מיט די חפצים אין טאש, דעמאלטס איז ער חייב, אבער אויב ער טראגט עס נאך. אמר אביי, זאגט די גמרא אבער עס ווענדט זיך וואס ער סטארט זיך אפשטעלן. והוא שעמד לפוש, ער האט זיך אפגעשטעלט זיך אפרוען. דעמאלטס ווען ער הייבט אן גיין הייסט עס ווי א פרישע גיין, אבער אויב ער האט זיך פלעין אפגעשטעלט זיך מסדר צו זיין און נאכדעם גייט ער ווייטער הייסט נישט כאילו ער האט זיך אפגעשטעלט, ווי איז ממאי, ווי לערן איך ארויס די חידוש פון א חילוק פון זיך אפשטעלן פון לפוש צו לכתף? ווייל ווייל מדאמר מר, ווי באלד מיין הייליגע רבי רבה האט געזאגט אז תוך ארבע אמות א מענטש גייט ד' אמות ברשות הרבים ער שטעלט זיך אפ, אויב האט ער זיך אפגעשטעלט תוך ארבע אמות פאר ער נאך געגאנגען ד' אמות, און נאכדעם גייט ער ווייטער איז ווענדט זיך, עמד לפוש, האט ער זיך אפגעשטעלט אפצורוען, פטור איז ער פטור פון א חטאת, פארוואס? ווייל וויבאלד ער איז געגאנגען ווייניגער ווי ד' אמות, און ער האט זיך אפגעשטעלט אפרוען, איז געענדיגט מיט די וואקן, סאו ער האט געוואקט ווייניגער ווי ד' אמות, יעצט דו גייסט ווייטער, איז מיר זעהן ווייטער וויפיל דו וועסט וואקן. אויב דו ווייניג וואקן ווייניג א לפוש איז פטור אויב האט ער זיך אוועקגעשטעלט לכתף זיך מסדר צו זיין הייסט הייסט הא הא הייסט דאך עס נישט כאילו ער האט זיך אפגעשטעלט איז דעמאלט אז ער וואקט ווייטער איז ער חייב איז דא איז פארקערט שטימט ארי וואס מחשבה וואס טראכסט דו? וואס טראכסט דו? וואס שטעלסט דו אויף? שטעלסט דו אויף אפטריען? דער וואק איז פארגענדיג. דארף זיך נאך פרישענען. אויב א מענטש וואקט חיץ לד אלע דאמעס, ער שוין געוואקט אלע דאמעס און נאכדעם שטעלט ער זיך אויף אויף נאר דלאפיש, אויב שטעלט ער זיך אויף אפריען, מאכט ער זיך יעצט א געהעריגע הנחה. חייב. אל יעצט ווערט די מלאכה, געוואקט אלע דאמעס.

סא נאכאמאל, וואס איז ר' יוחנן מחדש געווען א מורא'דיגע חידוש? א מענטש פאקט אריין עסן אין טאש, כדי עס צו טראגן פון איין פלאץ אין רשות היחיד צו א צווייטע פלאץ, און נאכדעם איז ער מחליט, ער וואקט ארויס און אריין גאנץ שבת, איז אויב האט ער זיך נישט אפגערוהט, און וואס? וואס איז ר' יוחנן מחדש?

אן א כוונה ארויסצוטראגן, און למעשה ונמלך עליהן והוציאן, ער האט עס ארויסגעטראגן אינדרויסן פטור, ווייל די מחשבה שלא היתה עקירה משעה ראשונה לכך, סאו וואס איז רבי יוחנן מחדש דא מיט דעם גאנצן מעשה מיט די מיט די לפוש מיט לכתף? ענטפערט די גמרא, גערעכט, רבי יוחנן האט עס געזאגט איינמאל. און איין אמורא האט עס געזאגט אויף אזא אופן, און אמוראי נינהו, און צוויי אמוראים האבן עס געהערט פון רבי יוחנן, און מר אמר לה בהאי לישנא, און מר אמר לה בהאי לישנא, באמת טאקע איז איין הלכה, ברוך השם האט מען זוכה געווען צו לערנען א דף גמרא, אין אזוינע הייליגע טעג וואס מ'איז זוכה צו ליינען די מגילה, יא, מענינא דיומא, מסכת מגילה, האסט געזען?